מען האלט אויף מ ד, מען הייבט אן די לעצטע שורה מ ג עמוד ב', מען איז דא ממשיך נאך א מימרא פון רבי אליעזר בן יעקב, זאגט די גמרא ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, מת תופס ארבע אמות לטומאה, דאס הייסט אזוי, חכמים האבן גוזר געווען אז איינער וואס קומט אריין תוך ד' אמות פון א מת וועט ער ווערן טמא, וואס איז די סיבה פון די גזירה? ווייל זיי האבן מורא געהאט אז אוכלי טהרות, דהיינו כהנים וואס עסן תרומה וקדשים, זאלן נישט צוקומען צו נאנט צו א מת, ווייל ס'קען זיין נישט וויסנדיג וועלן זיי מאהיל זיין על המת און זאלן נישט כאפן און זאלן נטמא ווערן און זיי ווייטער עסן תרומה וקדשים באיסור. איז ממילא כדי להרחיק מן העבירה האט מען גוזר געווען אז אפילו תוך ד' אמות פון א מת ווערט מען שוין טמא, אזוי דארף מען נישט מורא האבן זאלן צוקומען צו נאנט ווערן טמא דאורייתא. זאגט די גמרא ותנא תונא, ס'איז דא א ראיה פון א תנא אין א משנה אין מסכת אהלות צו די מימרא פון ר' אליעזר בן יעקב? שטייט דארט אין די משנה, חצר הקבר העומד בתוכה טהור. וואס מיינט חצר הקבר? איז אמאל פלעגט מען באגראבן מענטשן אין כוכין, דאס הייסט מען האט נישט באגראבן אין די ערד נאר עס איז געווען א מערה מתחת לקרקע און אין די ווענט פון די מערה האט מען געגראבן אזעלכע כוכין, אזאלכע לעכער און מען האט אריינגעשטעקט די מת דארטן אין די לענג. און דאס איז געווען די אופן הקבירה. וויאזוי איז מען אריינגעגאנגען צו די מערה, די מערה איז דאך געווען מתחת הקרקע, איז אין פראנט פון די מערה האט מען געגראבען א בור, און די בור האט זיך אנגערופען חצר הקבר, און פון די צד פון די מערה האט מען געמאכט א עפענונג א טיר וואס איז אריינגעגאנגען אין די בור, מען איז אריינגעגאנגען אין די בור, און פון די בור איז מען אריינגעגאנגען אין די טיר פון די מערה. איז שטייט דארט אין די משנה. דאס פארשטייט זיך אליין טאמער איינער איז אין די מערה פון די קבורה איז ער אוודאי טמא ס'איז דאך דא א טומאת אוהל האט מען אבער געזאגט אז איינער וואס שטייט אין די חצר פון די קבר דאס הייסט אין די בור ער איז ארויס פון די מערה ס'איז דא א וואנט וואס איז מפסיק צווישן די מערה און די בור ווייל די ס'איז דאך דא א טיר איז אויפן צוויי זייטן פון די טיר איז דאך דא א וואנט איז דא מחיצות ניכרות וואס איז מפסיק צווישן די מערה פון די מתים און צווישן די חצר הבור איז ממילא אפילו איינער שטייט אין די חצר הבור און ער איז תוך ד' אמות פון די כוכין, אבער וויבאלד ס'איז דא מחיצות ניכרות צווישן די חצר און די מערה, אויב אזוי ווערט ער נישט טמא. זאגט אבער די משנה והוא שיהא בה ארבע אמות, דברי בית שמאי, ס'מוז זיין אז די חצר, די בור, איז גרויס ד' על ד' אמות, ממילא האט עס א שם פון א רשות בפני עצמו, און ס'איז נישט בטל צו די מערה. אבער טאמער ס'וואלט געווען ווייניגער פון ד' על ד' אמות, האלטן בית שמאי אז הגם ס'איז דא מחיצות ניכרות, אבער על כל פנים ס'איז נישט קיין מקום חשוב בפני עצמו, אויב אזוי איז דאס בטל צו די מערה. און ס'האט נישט קיין חשיבות פון א מקום בפני עצמו, און ממילא טאמער מ'איז תוך ד' אמות וועט מען ווערן טמא, אבער טאמער ס'איז יא ד' על ד' איז עס א מקום חשוב בפני עצמו און דא איז נישט דא קיין מקום גוזר זיין אז מ'וועט קומען מאהיל זיין על המת כדי מ'זאל אסר'ן תוך ד' אמות פון די מת וויבאלד ס'איז דא מחיצות הניכרות ווען איז דא די דין אז תוך ד' אמות האבן חכמים גוזר געווען טומאה טאמער די מת ליגט באויר ממילא איז דא א חשש מ'וועט צוקומען צו מאהיל זיין על המת דארף מען מרחק זיין אבער טאמער ס'איז דא מחיצות הניכרות וועט א מענטש נישט צוקומען מאהיל זיין על המת. בית הלל אומרים אז ס'איז גענוג טאמער ס'איז דא ארבעה טפחים, טאמער די חצר איז ארבעה טפחים על ארבעה טפחים האלטן בית הלל דאס איז גענוג ס'זאל הייסן א מקום חשוב בפני עצמו און ס'איז נישט בטל צו די מערה, און ממילא וויבאלד ס'איז דא מחיצות הניכרות בכהאי גוונא האבן די חכמים נישט גוזר געווען ד' אמות תוך המת. זאגט די משנה ווייטער, במה דברים אמורים, לכאורה דאס גייט אויף די ווערטער פון בית הלל, ווען זאגן בית הלל אז ד' טפחים איז גענוג אז עס זאל זיין א חצר בפני עצמו, במה דברים אמורים שפתחה מלמעלה, אבל פתחה מן הצד דברי הכל ארבע אמות, דאס הייסט אזוי, וויאזוי גייט מען אריין און ארויס פון די בור שלפני המערה, איז דא צוויי וועגן, ס'קען זיין ס'איז פשוט ס'איז אפן פון למעלה, ס'איז דא א פתח הבור, מ'שפרינגט אריין אין די בור און פון דארטן גייט מען אריין די טיר צו די מערה, ווען מ'וויל ארויסקומען דארף מען ארויסקריכן פון די בור ארויפגיין למעלה, וויאזוי קריכט מען ארויס? מ'דארף לייגן די הענט און די פיס אויף די דופני הבור און אזוי קריכט מען ארויס, די אנדערע אופן איז אז ס'איז דא א פתח מן הצד, ס'איז דא טרעפ וואס מ'גייט, מ'גראבט אריין אין די זייט פון די בור און מ'מאכט טרעפ און ממילא גייט מען ארויס פון די טרעפ אוועק פון די מערה ארויס פון די בור. איז זאגט דא די משנה לויט די גירסה ווען האט מען געזאגט בית הלל אז ס'איז גענוג טאמער די חצר איז דא ארבעה טפחים כדי ס'זאל הייסן א רשות בפני עצמו און ס'איז נישט דא קיין פראבלעם טאמער מ'שטייט תוך ד' אמות פון די מת דאס איז דווקא טאמער די טיר ארויסצוגיין פון די בור איז פתחה מלמעלה אבל פתחה מן הצד איז דברי הכל אז דעמאלטס דארף מען האבן ארבע אמות. פרעגט די גמרא תיכף כלפי לייא, ווי גייט מען דא מיט די סברה? אדרבה, די סברה איז מחייב פונקט פארקערט, מן הצד, טאמער די ס'דא טרעפ און אזוי גייט מען ארויס פון די בור, איז דעמאלטס וויאזוי גייט מען ארויס פון די בור? מידריד ונפיק. מידריד ונפיק איז די פשט אז מ'גייט ארויס פון די זייט, און און ווי מער מ'גייט ארויס איז מען זיך מער מרחק פון די מערה, ממילא איז נישט דא קיין ערנסטע חשש אז ווען מ'גייט ארויס וועט ער מאהיל זיין אויף די מערה, ממילא דעמאלטס איז גענוג טאמער עס איז א מקום חשוב בפני עצמו עס זאל נישט ווערן בטל צו די מערה, אויב אזוי זאג איך אז עס איז דא מחיצות ניכרות איז נישט דא קיין חשש אז ער וועט צוקומען צו די מת, און ווען ער גייט ארויס גייט ער דאך אוועק פון די מערה ווייל ער גייט ארויף די טרעפ וואס יעדע טרעפ איז איז ווייטער און ווייטער אוועק פון די מערה ממילא האט מען נישט גוזר געווען אבל פתחה מלמעלה. אבל מלמעלה טאמער ער גייט ארויס פון אויבן און עס איז אזא קליינע חצר עס איז ד' על ד' טפחים אי אפשר דלא מאהיל. אין הכי נמי איז ס'דא מחיצות הניכרות, אבער אין מציאות איז דאך כמעט נישט מעגליך ער זאל נישט מאהיל זיין ווייל די איינציגע וועג ארויס איז מען דארף אריינלייגן די הענט און די פיס אויף די זייטן פון די בור כדי ארויסצוקריכן, איז בהכרח בלי משים וועט די הענט אריינגיין אין די חלל פון די מערה און טמא ווערן. איז ממילא בכהאי גוונא וואו ער גייט ארויס למעלה, הגם בית הלל'ס שיטה איז אז ד' טפחים איז א מקום חשוב, און ס'איז דא מחיצות ניכרות, איז נארמאל וואלט מען נישט גוזר געווען ער זאל קומען מאהיל זיין על המת, אבער פשוט מחמת די מציאות אז מ'דארף ארויסקריכן מלמעלה, און דאס איז מחייב אז מ'דארף אריינלייגן די הענט און די פיס אויף די צדדי הבור און ארויסקריכן, וועט בהכרח געשען אז די הענט זאלן אריינגיין תוך חלל פון די מערה, אי אפשר דלא מאהיל. איז ממילא זאגט די גמרא אין הכי נמי פונקט פארקערט אלא במה דברים אמורים אז ד' טפחים על ד' טפחים איז גענוג כשפתחה מן הצד ווייל דעמאלטס קודם כל וויבאלד ס'איז דא מחיצות הניכרות איז וועט ער וויסן נישט אריינצוגיין צו די מערה און מ'מוז נישט מאהיל זיין אין די מערה ווען מ'גייט ארויס ווייל מ'גייט דאך אוועק פון די מערה מ'גייט ארויף די טרעפ איז בסדר אבל פתחה מלמעלה טאמער די איינציגע וועג ארויס איז מלמעלה איז דעמאלטס דארף איך האבן ארבע אמות נישט ווייל איך האלט אז ארבע אמות איז א מקום חשוב און ווייניגער פון ארבע אמות איז נישט קיין מקום חשוב בפני עצמו, נאר פשוט אלס א פראבלעם אז מען זאל נישט בהכרח צוקומען אריינצולייגן די הענט תוך די חלל פון די מערה ווען מען קריכט ארויס. על כל פנים גייט יעצט צוריק די גמרא ברענגען די ראיה ווי זעהט מען אין די משנה אזוי ווי ר' אליעזר בן יעקב, ווייל והני מילי די גאנצע שמועס איז געזאגט געווארן, ביי חצר הקבר ווען זאגט מען אז אפילו מ'איז תוך ד' אמות פון די כוכין איז נישט קיין פראבלעם ווייל מ'איז אין די חצר הקבר און דארטן איז דא מחיצות הניכרות ס'איז נישט דא קיין חשש מ'וועט צוקומען צו נאנט דמסיימא מחיצתא די מחיצה איז א סימן כדי מרחק צו זיין די מענטש אבל מת בעלמא איז סתם א מת וואס ליגט אפען אין די אויר דארט איז דא א חשש אז מ'וועט קענען צוקומען צו נאנט צו די מת ממילא תופס ד' אמות דאס איז די ראיה צו ר' אליעזר בן יעקב. ס'איז געשטאנען אין די משנה מי האיש אשר אירס אישה ולא לקחה, תנו רבנן, אשר אירס איז משמע אחד המארס את הבתולה, סיי טאמער מען רעדט דא ער האט געמאכט אירסין אויף א בתולה, אחד המארס את האלמנה, אחד שומרת יבם, ואפילו חמישה אחים ומת אחד מהם במלחמה, און נאר איינער פון זיי וועט מייבם זיין די יבמה, אף על פי כן כולם חוזרין, ווייל למעשה ס'איז מעגליך אז יעדער איינער וועט זיין די יבם, איינער פון די פינף קען זיין די יבם, ס'קען זיין יעדע איינע פון זיי איז ממילא יעדע איינע האט א רעכט צוריק גיין. זאגט די גמרא שטייט שטייט ואשר אירס אישה ולא לקחה ס'וואלט געקענט שטיין לא לקח שטייט ולא לקחה איז א מיעוט פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין אז די אלע וויבאלד ער האט חתונה געהאט בעבירה ממילא זענען זיי נתמעט פארדעם גייט מען נישט צוריק. זאגט די גמרא לימא דלא כרבי יוסי הגלילי, לכאורה די תנא פון אונזער משנה וואס לערנט אז עס איז דא א פסוק וואס איז ממעט די אלע פעלער פון חתונה האבן באיסור אויף דעם גייט מען נישט צוריק, מוז זיין דלא כרבי יוסי הגלילי, דאי רבי יוסי הגלילי האמר הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו, אזוי האבן מיר געזען פריער, דאס איז די נעקסטע משנה. אז ווען די תורה זאגט אז איינער וואס א ירא ורך הלבב גייט צוריק פון די מלחמה מיינט מען נישט איינער וואס האט פשוט מורא פון די פחד המלחמה מיינט איינער וואס האט מורא מחמת ער האט עבירות איז יעדע בעל עבירה גייט צוריק נו אויב אזוי וואס דארף מען א פסוק ממעט צו זיין אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכדומה תיפוק ליה ער איז א בעל עבירה. איז וועגן דעם גייט ער צוריק, וואס דארף איך האבן א נייע מיעוט פון לא לקחה? איז זאגט די גמרא, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, אבער ס'קען נאך אלץ שטימען, ווייל דא גייט מען כדרבה, דאמר רבה לעולם אינו חייב עד שיבעול, אז ווען איז א מענטש עובר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ווען איז ער עובר, נישט ביי די אירוסין, ער איז נאר חייב מלקות עד שיבעול, נאך די ביאה, דעמאלטס האט ער עובר געווען די איסור, הגם ס'שטייט אין די תורה לא יקח, זאגט רבה אז די איסור איז דווקא ווען איז מען עובר עד שיבעול, מה טעם? ווייל שטייט אין די תורה לא יקח, פארוואס לא יקח? שטייט דאך שפעטער משום לא יחלל, לא יחלל זרעו בעמיו, איז די איסור לא יקח איז ווייל דורך דעם וועסטו גורם זיין חילול, ווייל. ווען דו וועסט איר בועל זיין וועסטו איר מחלל זיין און טאמער ס'וועט ארויס קומען קינדער וועלן די קינדער ווערן חללים, איז אויב אזוי טאמער די גאנצע איסור איז אלס לא יחלל משום הכי אינו לוקה עד שיבעול ממילא קען די משנה שטימען אפילו לויט רבי יוסי הגלילי ווייל איינער וואס האט נאר מארס געווען א כהן א אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האט נאכאלץ נישט עובר געווען א עבירה איז אלס א ירא ורך הלבב ווערט ער נישט נתמעט ווייל ער האט נאכנישט קיין עבירה ער ווערט נאר נתמעט ווייל ס'שטייט לא לקחה. זאגט רש"י אז ממזרת און נתינה לישראל דאס איז געווען פשוט אז ס'איז נישט דא קיין עבירה בקידושין, ווייל דארטן זאגט נישט די תורה לא יקח, דארטן שטייט לא יבוא, לא יבוא ממזר בקהל השם, און ביי נתינה אויך שטייט בלויז פון תתחתן, איז דארטן איז קלאר מצד די לשון הפסוק אז די איסור איז די ביאה און די חתנות נישט די אירוסין, אבער אלמנה לכהן גדול דארטן איז געווען א שאלה, ווייל ס'שטייט לא יקח, לא יקח איז משמע קידושין, וועגן דעם האט מען געדארפט אנקומען צו רבה'ס דרשה אז די גאנצע איסור לא יקח איז מחמת לא יחלל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, שטייט אין די משנה, שטייט אין די פסוק אז די דריי זאכן וואס די כהן זאגט אז מען זאל צוריק גיין, איז אשר בנה בית, אשר נטע כרם, און אשר אירש אישה, אז דאס איז די סדר וואס די תורה רעכנט אויס די דריי אופנים. זאגט די ברייתא לימדה תורה דרך ארץ, פון דא לערנט פון די סדר הדברים לערנט די תורה דרך ארץ, אז ווי אזוי זאל א מענטש צוגיין צום לעבן, קודם שיבנה אדם בית מען זאל בויען א שטוב, נאכדעם ויטע כרם מען זאל האבן פרנסה, ואחר כך דאס איז מסודר דעמאלטס ישא אישה, ווען נישט מ'וועט חתונה האבן מ'וועט האבן קינדער און די טורח וועט זיין אזוי גרויס, ער וועט נישט האבן קיין הויז, ער וועט נישט האבן קיין כרם, ער וועט נישט האבן קיין ישוב הדעת, ער וועט נישט קענען זיצן און לערנען, איז ממילא טאמער איז מען מסודר, מען האט א בית, מען האט פרנסה, נאכדעם קען מען חתונה האבן. ואף שלמה אמר בחכמתו, הכן בחוץ מלאכתך, ועתדה בשדה לך, אחר ובנית ביתך, איז דרשן איך אזוי, הכן בחוץ מלאכתך זה בית, ערשט בויט מען א בית, ועתדה בשדה לך זה כרם, פרנסה, אחר ובנית ביתך זה אישה. איז ממילא זעהט מען טאקע שלמה המלך אין משלי האט אוועקגעשטעלט די סדר אויפן זעלבע אופן. למעשה, מען קוקט אריין אין רמב ם הלכות דיעות פרק ה, זאגט דער רמב ם, דרך בעלי דעה, שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אישה, שנאמר, מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו אשר בנה בית חדש ולא חנכו אשר ארש אישה ולא לקחה. לכאורה איז א פליאה. קודם כל אין די גמרא דא שטייט פארקערט, רמב ם זאגט קודם כרם נאכדעם בית, אין די גמרא שטייט פארקערט, אין די פסוק שטייט אויך פארקערט, שטייט קודם בית נאכדעם כרם. איז די כסף משנה זאגט אז די רמב ם האט עס געלערנט פון די סדר פון די תוכחה, אז אין תוכחה שטייט דארטן אישה תארש ואיש אחר ישכבנה בית תבנה כרם תטע איז משמע דאס איז די קללה איז די פארקערטע צד ברכה איז די אנדערע וועג כרם בית אישה פון דארט האט די רמב ם גענומען די סדר אבער למעשה זאגט ער ס'איז אויך מדויק אין די לשון הגמרא ווייל די לשון הגמרא איז שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אישה, ווען שטייט ואחר כך? נאך כרם, ס'וואלט געקענט שטיין שיבנה אדם בית ואחר כך יטע כרם ואחר כך ישא אישה, מ'האט נאר געשריבען ואחר כך איין מאל, איז משמע די ערשטע צוויי איז נישט מעכב די סדר, די בית און די כרם, די עיקר נקודה וואס די גמרא וויל ארויסברענגען איז די ישא אישה מוז זיין נאך ביידע, איז אויב אזוי איז אפילו די לשון המקרא איז אויך לאו דווקא כלפי די סדר פון בית און כרם, די עיקר נקודה איז אז אישה איז צום סוף. אזוי דארף מען לערנען פשט אין רמב ם. אבער ס'שטייט אין די חידא אז דאס איז אלץ געווען בזמנם. אבער היינט בזמן הזה וואס מענטשן זענען חוטא בהרהור איז אוודאי דארף מען מקדים זיין לישא אישה אפילו איידער מען האט א בית אפילו איידער מען האט א כרם. זאגט די גמרא דא על פי דרש דבר אחר. והכן בחוץ מלאכתך זה מקרא, ערשט דארף א מענטש לערנען מקרא, ועתדה בשדה לך זה משנה, אחר ובנית ביתך זה גמרא, דבר אחר, הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה, ועתדה בשדה לך זה גמרא, אחר ובנית ביתך אלו מעשים טובים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא משנה וגמרא ועתדה בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכר זאגט די מהרש א דרוש וקבל שכר דאס איז די עיון התורה משמע מ'דארף ערשט זיין א מושלם אין תורה און מעשים טובים נאכדעם קען מען צוקומען צו עיון התורה. ס'איז געשטאנען אין די משנה ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שער וכולי און נאכדעם זאגט די משנה טאמער מ'האט סותר געווען די הויז און מ'האט צוריק אויפגעבויט די הויז די זעלבע מידה וויאזוי ס'איז געווען לכתחילה מ'האט גארנישט מוסיף געווען זעהט עס אויס ממש אזוי ווי אין אנפאנג אזא איינער גייט נישט צוריק פארוואס? ווייל ס'נישט קיין בית חדש ער האט דאך געהאט אמאל אזא הויז תנא זאגט די ברייתא אם הוסיף בו דימוס אחד טאמער האט מוסיף געווען איין שורה פון אבנים, סיי בגובה, סיי ברחבו, סיי בעוביו, איז חוזר וואס דעמאלטס איז שוין נישט די זעלבע זאך הייסט עס א בית חדש. ר' אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר פארוואס? ווייל די ציגל פון שרון פלעגט צאמפאלן. תנא, זאגט די ברייתא וואס איז פשט מפני שמחדשין אותו פעמים בשבוע וויבאלד צוויי מאל אין זיבן יאר מוז מען דאס מחדש זיין ווייל ס'פאלט צאם, איז אזא בית וואס איז נאר באופן זמני האט נישט קיין דין פון בית. שטאנען ווייטער אין די משנה ואלו שאין זזין ממקומן, ס'דא וואס גייען בכלל נישט ארויס פון די שטוב, זיי גייען אפילו נישט צו די ספר צו הערן וואס דער כהן גדול זאגט, צו הערן וואס דער משיח מלחמה זאגט און צוריקצוגיין, נאר זיי בלייבן אינדערהיים תיכף, בנה בית חדש וחנכו, אבער ער האט נישט געוואוינט דארטן א יאהר וכו'. זאגט די גמרא, תנו רבנן, שטייט אין די פסוק אישה חדשה, און דער פסוק שטייט אזוי, כי יקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבר עליו לכל דבר, נאר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. דרשנ'ט די גמרא תנו רבנן, אישה חדשה אין לי אלא אישה חדשה, דווקא א פרוי וואס האט קיינמאל נישט חתונה געהאט, אלמנה גרושה מנין, טאמער ער האט ערשטע מאל חתונה מיט די פרוי, הגם זי איז אלמנה גרושה פון ווי ווייס איך אז ער זאל בלייבן אינדערהיים? תלמוד לומר אישה מכל מקום, יעצט די אישה מכל מקום איז נישט די ערשטע ווארט כי יקח איש אישה, ס'איז די צווייטע ושימח את אשתו אשר לקח ער האט נישט געדארפט שטיין ושימח את אשתו ער קען שטיין ושימח אותה ווייל מ'רעדט דאך דא וועגן אישה איז די עקסטער אשתו איז מרבה יעדע אישה כל זמן ס'איז א נייע פרוי פאר אים איז עס גענוג אים צו פטר'ן אם כן מה תלמוד לומר אישה חדשה מי שחדשה לו די עיקר נקודה איז אז פאר אים איז דאס א נייע פרוי, דאס אז זי האט אמאל חתונה געהאט מיט א צווייטע דאס מאכט נישט אויס, און עס קומט לאפוקי יצא מחזיר גרשותו שאין חדשה לו, טאמער איז ער מחזיר גרשותו, וויבאלד פאר אים איז דאס נישט קיין אישה חדשה בכהאי גוונא גייט ער נישט צוריק. תנו רבנן, שטייט אין די פסוק אין דעי פסוק מ'האט דערמאנט, לא יצא בצבא, איז משמע ער גייט נישט מלחמה האלטן, יכול בצבא הוא דלא יצא, אבל יספיק מים ומזון ויתקן דרכים. אין הכי נמי מלחמה האלטן ניין ווייל דאס איז די יצא בצבא, אבער על כל פנים מען דארף משתתף זיין אין די הילף פון די מלחמה בנוגע צוצושטעלן מים און מזון און פאררעכטן די דרכים, און אונז ווייסן דאך מ'האט דאך געזען נישט אזוי אז די זענען אינגאנצן נתמעט אז זיי בלייבן אין שטוב, תלמוד לומר ולא יעבור עליו לכל דבר, דאס איז ממעיט אז קיין שום זאך דארף ער נישט טון. איז אויב אזוי וואלט איך געמיינט לא יעבור עליו לכל דבר גייט אפילו יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו נטע כרם ולא חללו ארס אשה ולא לקחה די אלע גייען אויך אהיים און זיי טוהן גארנישט תלמוד לומר א מיעוט לא יעבור עליו עליו איז א מיעוט עליו אי אתה מעביר דווקא איינער וואס האט שוין חתונה געהאט נישט געוואוינט א יאר צייט ער לא מעביר ער טוט נישט גארנישט אבל אתה מעביר על אחרים איינער וואס האט שוין איינער וואס האט נאכנישט געוואוינט מיט די פרוי אזא איינער איז אתה מעביר און ער מוז טאקע עפעס צוהעלפן. זאגט די גמרא מאחר דכתב לא יעבור לא יצא בצבא למה לי, טאמער ס'שטייט לא יעבור ער טוט גארנישט וואס דארף שטיין לא יצא בצבא? זאגט די גמרא אין הכי נמי איך וואלט געוואוסט אליין אז ער זאל נישט מלחמה האלטן נאר לעבור עליו בשני לאווין, אזא איינער וואס גייט ארויס לצבא איז עובר צוויי לאווין איינס אלס לא יעבור און איינס אלס לא יצא. זאגט די משנה, ויאספו השוטרים לדבר אל העם און מען זאגט מי האיש הירא ורך הלבב. רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב כמשמעו. ס'הייסט פשוט ער האט מורא פון די מלחמה. שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה, לשון קשרי המלחמה זאגט רש"י ווען מען פלעגט גיין אין מלחמה פלעגן זיך אלע די סאלדאטן פלעגן אלע שטיין צוזאמען כדי די אויבים זאלן זיי נישט מפריד זיין, איז ווען ער קומט אן בקשרי המלחמה, ער קען עס נישט, ער קען עס נישט דערהייבן, ער ווערט ממש בפחד און ער קען עס נישט אויסהאלטן, אדער ולראות חרב שלופה, ער קען נישט זען פשוט א שווערד, ער האט מורא פון בלוט, איז דאס איז כמשמעו, אזא איינער גייט צוריק. רבי יוסי הגלילי אומר, ניין, הירא ורך הלבב זה המתיירא מן העבירות שבידו, מ'רעדט איינער וואס האט טאקע מורא פון עבירות, און די סיבה זאגט ער, די תורה האט געזאגט, מי שבנה בית, מי שאירס אישה, מי שנטע כרם, איז וועגן דעם, לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגלולן, די עיקר סיבה פארוואס ער גייט צוריק, ווייל ער האט מורא פון עבירה שבידו, נו טאמער מען רופט אויס ווער עס האט מורא פון עבירה זאל צוריק גיין, וועט ער זיך שעמען צוריק צו גיין, טאמער ער בלייבט וועט ער מאכן קאליע, ווייל די מענטשן וואס זענען בעלי עבירה, אין זייער זכות וועט מען נישט מנצח זיין, איז כדי זיי זאלן אוועק גיין האט מען געמוזט געבן א פתח אז זאלן קענען אוועק גיין אן קיין בזיונות. איז ממילא די אופן איז מען רופט אויס מי שבנה בית, שאירס אישה, שנטע כרם, און ממילא ווען ער גייט אוועק וועלן מענטשן מיינען ער איז אוועקגעגאנגען וועגן דעם נישט מחמת עבירות שבידו. נאר לכאורה איז צריך עיון קצת, ווייל מען קוקט אריין אין די פסוקים, די פסוק זאגט קלאר א פשט פארוואס מי שבנה בית, מי שאירס אישה, און מי שנטע כרם זאלן צוריק גיין, ווייל מען האט מורא איש אחר יחנכנו, איש אחר יקחנה, לכאורה לויט רבי יוסי הגלילי ס'איז פשוט א היכי תמצא אז א מענטש זאל קענען אוועקגיין אן קיין בזיונות, איז צריך עיון קצת. יעצט דאס וואס רבי יוסי הגלילי זאגט אז מ'גייט אוועק מחמת עבירות שבידו, וועט מען זעהן שפעטער אין די גמרא ער האלט אפילו עבירות דרבנן אויכעט. אבער די שאלה איז וואס איז מיט עבירות בשוגג? איז דא א ספר עיני שמואל און ער פרעגט, לכאורה לויט רבי יוסי הגלילי, בפרט אז ער האלט אז אפילו עבירות דרבנן גייט מען צוריק, איז ווער גענוי איז ארויסגעגאנגען למלחמה? כי אין אדם כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, איז ווער ווער איז ראוי ארויס צו גיין מלחמה, ס'איז כמעט נישט דא קיין מענטש וואס איז נקי לגמרי פון עבירה, איז זאגט ער אז ווען די כהן משיח מלחמה האט ארויס גערופן מי האיש הירא ורך הלבב האט עס מעורר געווען דעם עולם בתשובה, און די גמרא זאגט אין יומא השב מאהבה זדונות נעשה לו כזכיות, אויב אזוי ווערט ער א בעל תשובה קען ער טאקע דעמאלטס גיין, אבער זאגט ער איינער וואס איז נאר חוזר בתשובה מיראה, איז ביי אים איז איז זדונות נעשה כשגגות, און ס'העלפט נישט, ווייל ס'איז נאך אלץ די חטא בידו, און ער דארף טאקע צוריק גיין, זעהט מען קלאר אז ער האט געהאלטען אז אפילו פון עבירה בשוגג דארף מען אויך צוריק גיין. זאגט די גמרא וויי זאגט די משנה ווייטער, דאס איז די שיטה פון רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי אומר, ווער גייט צוריק? אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין, הרי הוא הירא ורך הלבב, דאס זענען בעלי עבירה וואס זענען נכלל אין הירא ורך הלבב, זעהט מען ער האט אויך געהאלטן אז הירא ורך הלבב איז נישט כפשוטו נאר עס רעדט זיך וועגן בעלי עבירה, איז דארף מען וויסן גענוי וואס ער דינגט זיך מיט רבי יוסי הגלילי, די גמרא וועט רעדן וועגן דעם. שטייט ווייטער והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, אז די שוטרים זענען געגאנגען אין פראנט פון. די עם, און לייגט צו די משנה, און אזוי אויך בעקיבו של עם, ס'איז געווען שוטרים וואס זענען געשטאנען אונטער די עם. זאגט די משנה, וואס איז פשט? די וואס זענען געשטאנען אין פראנט, זענען געווען גיבורים, מעמידין זקיפין לפניהם, מ'האט אוועק געשטעלט די שטארקע אין פראנט פון זיי, ואחרים אחריהם און אנדערע אונטער זיי. די סיבה פארוואס ס'איז געווען אין פראנט זאגט רש"י כדי

שטייט אין די צו וואס איז טאקע פשט וואס האט ער א דין פון א רודף ווייל הגם ער טוט עס נישט בכוונה ער האט פשוט מורא אבער די מציאות איז אז מחמת זיין ניסה וואס ער לויפט אוועק וועט ער גורם זיין א פחד אין די אנדערע און זיי זאלן נישט קענען מלחמה האלטן קומט אויס ער איז גורם זיי זאלן פארלירן די מלחמה האט ער א דין פון א רודף און וועגן דעם קען מען אפהאקן די פיס. זאגט די משנה שתחילת ניסה נפילה, ווייל ווען מען הייבט אן אוועק צו לויפן דאס איז גורם די נפילה, די גמרא וועט פרעגן אויף די לשון שנאמר שטייט א פסוק נס ישראל לפני פלשתים וגם מגיפה גדולה היתה בעם, טאמער ס'איז נס דאס איז גורם א מגיפה אז מען פארלירט די מלחמה. און עס שטייט ווייטער ולהלן הוא אומר וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים זעהט מען נאכאמאל אז ניסה איז גורם נפילה. זאגט די משנה, במה דברים אמורים, אלץ וואס מען האט גערעדט ביז יעצט, די מענטשן וואס זענען פטור פון די מלחמה, עס רעדט זיך אלץ במלחמת רשות, אבל מלחמת מצוה, דארטן איז הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, מוזן זיי אלע גיין משתתף זיין מלחמת מצוה, מלחמת מצוה מיינט, אזוי ווי ווען יהושע איז געקומען אין ארץ ישראל און האט כובש געווען ארץ ישראל, דאס איז מלחמת מצוה, און דעמאלטס איז נישט דא קיין פטורים. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים, במלחמת מצוה, אבער מלחמת חובה, דארטן איז הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה מ'וועט זעהן די גמרא וואס איז גענוי די חילוק צווישן רבי יהודה און די תנא קמא. אין רמב ם שטייט אז ביי מלחמת מצוה הגם ס'איז הכל יוצאין איז נאך אלץ געווען א משוח מלחמה. דאס הייסט אונז פארשטייען ביי מלחמת רשות ווי ס'איז געווען אזויפיל וואס זענען צוריק געגאנגען האט מען געדארפט האבן א משוח מלחמה זאל ארויסרופן מי שבנה בית מי האיש הירא ורך הלבב וואס זיי זאלן צוריק גיין, אבער טאמער ס'איז מחמת מצוה און האקל יועצים וואס דארף מען א משוח מלחמה? נאר עס האט אויסגעפעלט, זאגט דער רמב ם, האט מען געדארפט האבן ער זאל זאגן אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו אז ער זאל מחזק זיין. די אור שמח ברענגט א ראיה פון דעם וואס איז געשטאנען פריער אין די גמרא אז פנחס איז ארויס געגאנגען ביי מלחמת מדין און ער איז געווען די משוח מלחמה, מלחמת מדין איז געווען א מלחמת מצוה, זעהט מען אז מלחמת מצוה פעלט אויס א משוח מלחמה. זאגט די גמרא, מאי איכא בין רבי לרבי יוסי הגלילי?

עס פרעגט דאך יעדער די שאלה אז חליצה איז דאך א נאר איסור דרבנן, איז טאמער איז מקפיד אויף איסור דאורייתא וויאזוי זאגט ער חליצה? איז ס'דא וואס זאגן אז חליצה איז טאקע לאו דווקא, נאר אזוי איז די סדר הדברים יעדע מאל ס'שטייט גרושה שטייט גרושה וחליצה צוזאמען, איז ממילא לפום ריהטא האט מען אנגעכאפט חליצה אבער ס'איז טאקע לאו דווקא. ס'איז דא ראשונים וואס זאגן ניין, אז חליצה איז יא דווקא, אין הכי נמי ס'איז נישט קיין דאורייתא אבער ס'איז נסמך אקרא, איז וועגן דעם איז חליצה אויך בכלל. זאגט די גמרא ווייטער, כמאן אזלא הא דתניא, סח בין תפלה לתפלה, איינער האט גערעדט צווישן תפילין של יד און תפילין, צווישן די הנחה פון תפילין של יד און תפילין של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי מלחמה, כמאן כרבי יוסי הגלילי. ווייל ער האלט אפילו עבירה דרבנן, און ממילא פאר דעם גייט מען אויך צוריק, ס'איז אינטערסאנט לשון רש י עבירה היא בידו אם לא חזר ובירך, דהכי אמרינן במנחות סח מברך שתיים לא סח מברך אחת, רש י לשיטתו, וואס ער האלט אז נארמאל ווען מען טוט אן תפילין מאכט מען איין ברכה, נאר דווקא טאמער מען האט גערעדט און מען האט מפסיק געווען צווישן די הנחה של יד און הנחה של ראש דעמאלטס דארף מען מאכן צוויי ברכות אויפן של ראש, איז רש י לערנט אז די עבירה וואס מען רעדט דא איז איינער וואס האט גערעדט און ער האט נישט געמאכט א ברכה נאכאמאל. תוס' הרא ש פרעגט, די עבירה איז א פשוט'ע עבירה, די עצם זאך וואס ער האט גערעדט און האט מפסיק געווען דאס איז די עבירה, נישט ער האט נישט געמאכט נאך א ברכה. און דרכי משה פרעגט נאך אויף רש י, אז לויט רש י, פארוואס זאגסטו אז טאמער ער האט געמאכט א ברכה איז בסדר, די גאנצע עבירה איז ער האט נישט געמאכט א צווייטע ברכה, דאס גופא אז ער האט גורם געווען א ברכה שאינה צריכה דאס אליינס זאל זיין אן עבירה? למעשה די שיטה פון רש י איז רש י'ס שיטה, אבער רוב ראשונים דינגען זיך, רבינו תם, זיי האלטן אז מ'מאכט אייביג צוויי ברכות ווען מ'טוט אן תפילין, אזוי פסק'ען אונז להלכה. אז דאס איז די עיקר דעה אז מען מאכט אפילו לא סח מאכט מען צוויי ברכות, נאר לרווחא דמילתא חושש זיין פאר שיטת רש"י מאכט מען ברוך שם כבוד מלכותו נאך די צווייטע ברכה היות ס'דא אזא שיטה וואס האלט אז ס'איז געווען א ברכה לבטלה, ווען מען וואלט געווען מסופק טאקע צו די הלכה איז ווי רש"י און רבינו תם וואלט מען נישט געלאזט לכתחילה גיין מאכן א ברכה און סומך זיין אויף ברוך שם, אבער וויבאלד די עיקר הלכה נעמט מען אן ווי רבינו תם איז לרווחא דמילתא זאגט מען ברוך שם. יעצט דאס וואס שטייט דא, מען האט געזען אין די גמרא אז רבי יוסי הגלילי האלט אז אפילו אויף עבירות דרבנן גייט מען צוריק, פריער האט מען אויסגעשמועסט א שיטה וואס האלט אז אפילו בשוגג הייסט אויך אן עבירה, לכאורה טאמער ס'איז א דרבנן און ס'איז בשוגג יש לעיין צו די באקאנטע נתיבות וואס ער זאגט אז ס'איז נישט דא קיין מושג פון עבירה בשוגג ביי א דרבנן, ווייל די גאנצע פראבלעם פון א דרבנן איז מ'איז עובר אויף וואס די רבנן זאגן, טאמער ס'איז געווען בשוגג און מ'איז נישט געגאנגען קעגן די רבנן איז נישט דא קיין פראבלעם יש לעיין. זאגט די גמרא מאן תנא להא דתנו רבנן ווער איז די תנא פון די ברייתא שמע קול קרנות אז ער האלט מיטן מלחמה און ער הערט די קול פון די שופרות וואס די אויבים בלאזען והרתיע און ער האט מורא הגפת תריסין ער הערט ווי מען קלאפט דא די פאנצערס און ער האט מורא והרתיע צחצוח חרבות ווי מען קנאקט דא די שווערדן. און די פחד איז גורם אז מים שותתין לו על ברכיו, ער איז מוציא מי רגליים פשוט פון פחד, אזא איינער איז חוזר, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, כמאן, ווער איז די תנא וואס האלט אזוי, לימא רבי עקיבא היא וואס ער האלט אז הירא ורך הלבב איז כפשוטו ער האט מורא, ולא רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי זאגט אז ווער גייט צוריק הירא מעבירות שבידו איז נישט קיין עבירה, זאגט די גמרא ניין, בהא אפילו רבי יוסי הגלילי איז מודה, רבי יוסי הגלילי איז אויך מודה צו דעם משום דכתיב ולא ימס את לבב אחיו כלבבו, למעשה שטייט אין פסוק אז הירא ורך הלבב זאל צוריק גיין כדי ער זאל נישט מאכן די אנדערע מענטשן מורא האבן און זאלן נישט קענען מלחמה האלטן, איז פשטות איז משמע דא און אזוי זאגט די כסף משנה אז דא זעט מען אז רבי יוסי הגלילי דינגט זיך נישט אויף רבי עקיבא. ער איז מודה צו רבי עקיבא אז איינער וואס איז ירא כפשוטו גייט צוריק, ער איז מוסיף נאך א דין אז איינער וואס האט עבירות גייט אויך צוריק, אבער די לחם משנה איז מדייק אז די לשון הגמרא איז בהא אפילו רבי יוסי הגלילי מודה, דאס הייסט אז אויף סתם פחד דינגט ער זיך טאקע אויף רבי עקיבא, עס איז נישט קיין סיבה צוריק גיין, בהא דווקא די פאל וואס די פחד איז אזוי שטארק אז עס האט גורם געווען עד כדי כך מים שותתין לו על ברכיו בכהאי גוונא איז ער מודה, אבער בדרך כלל דינגט ער זיך יא. שטייט ווייטער והיה ככלות השוטרים. און די משנה פירט אויס שתחילת ניסה נפילה, פרעגט די גמרא פשוט אויף די דקדוק הלשון, האי מפני שתחילת ניסה נפילה, ס'וואלט געדארפט שטיין מפני שתחילת נפילה ניסה, די אנפאנג פון נפילה פון דורכפאלן די מלחמה איז ניסה ווען מ'הייבט אן לויפן, שתחילת נפילה ניסה מיבעי ליה, זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אימא, מען זאל גורס זיין מפני שתחילת נפילה ניסה, ס'איז געשטאנען אין די משנה במה דברים במלחמת רשות, אזוי האט די תנא קמא געהאלטן א חילוק צווישן מלחמת רשות און מלחמת מצוה, און רבי יהודה זאגט א חילוק צווישן מלחמת מצוה און מלחמת חובה. אמר רבי יוחנן אז ס'איז נישט דא קיין מחלוקת אין דעם. רשות דרבנן, דאס וואס די רבנן און תנא קמא רופן אן רשות, זו היא מצוה דרבי יהודה, ווען רבי יהודה זאגט דווקא מלחמת מצוה, ער מיינט די זעלבע זאך. מצוה דרבנן וואס אויף דעם איז יעדע יוצא, זו היא חובה דרבי יהודה, ממילא איז שוין נישט דא קיין מחלוקת בנוגע ווער ס'מוז ארויס גיין למלחמה, נישט אין דעם קריגן זיך, די שאלה איז נאר דאס וואס דער תנא קמא רופט אן רשות, רבי יהודה רופט עס אן מצוה, וואס איז דאס נוגע? עס איז נוגע בנוגע די דין פון א עוסק במצוה פטור פון א מצוה ווי מ'וועט באלד זען. איז די גמרא מסביר, אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש, דאס וואס יהושע האט איינגענומען ארץ ישראל, יענע מלחמה, דברי הכל חובה, יעדע איינער איז מודה אזא מלחמה הייסט א מלחמת חובה, און דאס איז א מלחמה וואס יעדע איינער איז ארויסגעגאנגען אפילו חתן וכלה. מלחמת בית דוד, ווען מלחמת בית דוד הייסט ווען כלל ישראל האט געמוזט האבן מער לאנד אדער פרנסה און מ'איז געגאנגען מלחמה האלטן אזוי ווי מ'האט מלחמה געהאלטן ביי ארם צובה כדי מוסיף צו זיין ארם צובה אויף די לאנד אז ס'זאל זיין א חלק פון ארץ ישראל און זאלן צאלן די מיסים, דאס איז יעדע איינער מודה דברי הכל רשות, דאס הייסט א מלחמת הרשות, ס'הייסט בכלל נישט קיין מצוה, און דא איז די דין אז ס'דא מענטשן וואס דארפן נישט ארויס גיין, ס'דא מענטשן וואס דארפן נאר מספק זיין מים און מזון און כדומה קיינער דינגט זיך נישט. כי פליגי ווען איז די מחלוקת תנא קמא מיט ר' יהודה, למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלי, אז מען האט מורא די גוים וועלן קומען מלחמה האלטן, איז פאר זיי קומען כדי מונע צו זיין די גוים זאלן נישט קומען, גייט מען ערשט און מען האט מלחמה מיט זיי. איז מר, תנא קמא קרי לה מצוה, ער האלט סוף כל סוף דאס העלפט אז די גוים זאלן נישט קומען קעגן די אידן הייסט עס א מלחמת מצוה. און מר, רבי יהודה קרי רשות, ער זאגט עס הייסט מלחמת רשות. יעצט ביידע זענען מודה אז אזא מלחמה איז די הלכה אז איין חתן וכלה יוצאים, די שאלה איז נאר צו מ'איז דאס מגדיר אלץ מלחמת מצוה צו מלחמת רשות, וואס איז די נפקא מינה, לעוסק במצוה שפטור מן המצוה, טאמער מען רופט עס מלחמת מצוה, דעמאלטס טאמער מען איז עוסק אין די מלחמה האט מען א דין פון עוסק במצוה און ס'פטר'ט מן המצוה, טאמער מען רופט עס אן רשות גייט עס נישט אין די גדר פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, יעצט לשון הגמרא איז משמע אז דא האנדלט מען דווקא אז מען האט ערשט אנגעהויבן די מלחמה כדי מונע זיין זיי זאלן נישט אנהייבן ערשט, אבער ס'איז משמע טאמער די גוים האבן שוין אנגעהויבן און יעצט שלאגט מען זיך צוריק צו ראטעווען איז משמע לכולי עלמא אז דאס הייסט מצוה. תורת הקנאות פרעגט לכאורה א שטארקע קשיא, אפילו לויט מאן דאמר אז דאס הייסט רשות, אבער פארוואס טאקע? לכאורה, אין הכי נמי, דער מלך האט מחליט געווען איך וויל יעצט אייננעמען נאך א פלאץ, און וועגן דעם גייט מען מלחמה נישט ווייל דער רבונו של עולם האט מצווה געווען, אבער טאמער דער מלך האט מצווה געווען איז דא א מצוה, שטייט שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך, מוז מען פאלגן די מצוה, מוז מען פאלגן דעם מלך, און דאס אליין זאל עס מאכן פאר א מצוה אז עוסק במצוה פטור מן המצוה. הדרן עלך משוח מלחמה, הדרן עלך משוח מלחמה. הדרן עלך משוח מלחמה זאגט די משנה עגלה ערופה בלשון הקודש מ'האט געזען איינע פון די זאכן וואס ווען מען רעדט מוז מען רעדן לשון הקודש איז ביי עגלה ערופה ביי עגלה ערופה די כהנים און די בית דין זאגן פארשידענע פסוקים כפר לעמך ישראל ידינו לא שפכו דאס מוז געזאגט ווערן לשון הקודש שנאמר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך די גמרא וועט שפעטער פרעגן פון ווי זעט מען די פסוק לשון הקודש זאגט די משנה וואס זענען די דינים פון עגלה ערופה שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין מ'דארף האבן דריי דיינים פון די בית דין הגדול פון ירושלים זאלן קומען און זיי זאלן מודד זיין וואס איז א עגלה ערופה, מ'האט געפונען א טויטע מענטש א געהארגעטע מ'ווייסט נישט פון ווי די רוצח קומט, קומען ארויס די בית דין און זיי זענען מודד זיי מעסטן מן החלל וועלכע שטאט איז די נענסטע צו די חלל און מ'נעמט אן אז די רוצח איז פון יענע שטאט און די זקנים און די כהנים קומען און זיי זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה און זיי מוזן אפהאקן די קאפ פון א עגלה, דאס איז דין פון עגלה ערופה. איז זאגט די תנא אין די משנה אז וויפיל בית דין, וויפיל דיינים דארפן פון בית דין הגדול וואס זאלן מודד זיין, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין, רבי יהודה אומר ניין, חמשה, מ'מוז האבן דווקא פינף, שנאמר זקניך שניים ושופטיך שניים, שטייט ויצאו זקניך ושופטיך, איז זקניך איז שניים, ושופטיך איז שניים, האסטו פיר, ואין בית דין שקול, ווייל כדי מכריע צו זיין מוז בית דין האבן, א מספר וואס איז נישט שקול כדי מען זאל קענען זאגן אחרי רבים להטות, מוסיפין עליהן עוד אחד האט מען פינף. נאך א דין, נמצא טמון בגל, טאמער דער חלל האט מען געפונען נישט אויפן ערד, נאר געווען באהאלטן אין א גל של אבנים, או תלוי באילן ער געהאנגען פון א בוים, או צף על פני המים ער געשווימען אויפן וואסער, בכהאי גוונא לא היו עורפין איז נישט אנגעגאנגען די דין פון עגלה ערופה, ס'איז נתמעט פון די פסוק שנאמר שטייט אין פסוק שטייט כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלקיך נותן לך, לרשתה, איז מילא שטייט באדמה דרשנ'ט מען ולא טמון בגל, נישט אז ער איז באהאלטן אין א גל פון אבנים, שטייט נופל ולא תלוי באילן, נישט אז ער הענגט פון א בוים, שטייט בשדה, ס'איז ממעט ולא צף על פני המים, נישט אז ער איז אויפן וואסער. יעצט די נעקסטע פאר דינים די משנה די גמרא וועט מבאר זיין ביאור וואס דאס מיינט, נמצא סמוך לספר, טאמער די חלל האט מען געפונען לעבן די ספר, לעבן די גבול פון ארץ ישראל, און אויפן אנדערע זייט פון די גבול וואוינען גוים, הגם. אויף די זייט פון ארץ ישראל וואוינען אידען או מ'האט אים געפונען נאנט לעיר שרובה עובדי כוכבים ער געווען אין ארץ ישראל אבער נאנט צו א עיר וואס איז רובה עובדי כוכבים אדער מ'האט אים געפונען נאנט לעיר שאין בה בית דין אין רמב"ם שטייט דארטן עס איז נישט דא קיין בית דין פון כ"ג אין די אלע ציורים לא היו עורפין און די גמרא וועט זאגען פארוואס נאך א זאך אין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין לכאורה זעהט עס אויס ווי ס'איז די פריערדיגע דין לעיר שאין בה בית דין די גמרא וועט מבאר זיין, זאגט די גמרא, מאי קאמר, שטייט אין די משנה אז עגלה ערופה בלשון הקודש, נאמר כי ימצא חלל וגומר, ווי שטייט אין יענע פסוק עפעס וועגן לשון הקודש? אמר רבי אבהו ביסט גערעכט, דארטן, די גמרא ברענגט נישט די פסוק פאר א ראיה פון לשון הקודש, פון ווי ווייס איך לשון הקודש שנאמר, ס'איז א גזירה שווה וענו ואמרו.

הייבט אן די משנה, כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, איז וויפיל דארף מען האבן אין א מחלוקת שלשה אדער חמשה, אבער דאס איז נישט די ראיה פון לשון הקודש, לשון הקודש האט די משנה נישט געברענגט קיין ראיה, מ'האט סומך געווען אז מ'וועט פארשטיין אליין, דאס איז די גזירה שוה פון פון הר גריזים און הר עיבל. ס'איז געשטאנען אין די משנה, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין, רבי יהודה אומר חמשה, תנו רבנן, פון ווי ווייסט מען חמשה, שטייט ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך שניים, שופטיך שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי כאן, חמשה דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, ניין, זקניך איז טאקע שניים, ווייסט מען צוויי, יעצט איז דא א כלל ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה, פרעגט די גמרא רבי שמעון נמי, פארוואס דרש'נט ער נאר זקניך שניים והכתיב ושופטיך זאל מען האבן נאך צוויי, זאגט די גמרא ער דארף ושופטיך פאר א צווייטע דרשה, ההוא מיבעי ליה למיוחדין שבשופטיך, וועלכע בית דין זאלן קומען, וועלכע זקניך, די מיוחדין, די בית דין וואס איז לשכת הגזית, די בית דין הגדול פון לשכת הגזית. פרעגט זאגט די גמרא און וואס איז מיט רבי יהודה פון ווי ווייסט ער מיוחדין ער ניצט דאך ושופטיך פאר צוויי רבי יהודה לערנט עס מזקני זקניך ס'זאל קענען שטיין זקני שטייט זקניך ווייס איך מיוחדין מזקני זקניך נפקא רבי שמעון ער זאגט ניין זקני זקניך דארף איך פאר א צווייטע זאך אי כתב רחמנא זקני אליין אן זקניך הוה אמינא אפילו זקני השוק מ'דארף אפילו נישט קיין בית דין כתב רחמנא זקניך אז ס'מוז זיין זקנים פון בית דין און יעצט ואי כתב רחמנא זקניך הוה אמינא אפילו סנהדרין קטנה, ס'איז מיר קען זיין אפילו די בית דין פון כ"ג, וועגן דעם כתב רחמנא ושופטיך, למיוחדין שבשופטיך מען דארף האבן די בית דין פון לשכת הגזית. זאגט די גמרא נו אויב אזוי וואס טוט רבי יהודה? ער קען דאך נישט לערנען זקני זקניך ווייל פון זקני וואלט איך געמיינט אפילו זקני השוק. זאגט די גמרא גערעכט, פון ווי ווייסט רבי יהודה?

טאמער ער לערנט א גזירה שווה, איז אויב אזוי, לגמרה לכולה מילתא מהתם זקניך ושופטיך למה לי, טאמער ער לערנט א גזירה שווה פון פר העלם דבר, איז אזוי ווי איך ווייס פון דארט אז מען דארף האבן בית דין הגדול, ווייס איך אויך אז מען דארף האבן פינף, ווייל דארטן איז געווען פינף. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, מען לערנט טאקע נישט קיין גזירה שווה לויט רבי יהודה, איז אויב אזוי פון ווי ווייסט ער די עקסטערע צוויי?